א גוטן טאג טייערע אידן, היינט איז מיטוואך פרשת ויקהל, אונז וועלן לערנען מיטן אייבערשטנס הילף די משנה יומי, מסכת אבות פרק א', משנה ט', און איידער מען הייבט אן די שיעור, שטייט דאך ווי חזל דארף מען אנהייבן מיט א מילתא דבדיחות, און מילתא דבדיחות מיינט נישט דווקא א דזשאוק, ס'קען מיינען א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב מיך צוגעגרייט פאר די שיעור צוויי מעשות וואס האט צו טון מיט רעגן, און איך גיב א קוק ארויס פון פענסטער און איך זעה ס'רעגנט, סאו ס'איז א סימן אז פון הימל שטימט מען צו מיט דעם שיעור, לאמיר האפן זאל זיין באוויליגט פארן אייבערשטן. צווייטע זאך, אונז שטיי מיר און אונז רעד מיר פון א גרויסע תנא וואס הייסט שמעון בן שטח, מען רעדט שוין פון אים אין א שיינע פאר משנה'ס, און יעצט גייט זיין די ערשטע מאל וואס אונז גיימער הערן קולו בקודש וואס די הלכות און די הוראות וואס ער האט אויסגעלערנט פאר כלל ישראל ענדליך. אבער איידער אונז וועמער הערן קולו בקודש, זיינע הלכות, זיינע הוראות וואס ער האט געגעבן פאר כלל ישראל, וועלן מיר נישט משנה זיין ממנהג המקום, און די מנהג המקום איז דאך אז יעדעס מאל וואס אונז הייבן אן צו רעדן פון א תנא דערציילן אונז קודם זיין היסטאריע, הגם דא וואלט מען געקענט זאגן, מען קען זיך ארויסדרייען, ווייל מען האט שוין גערעדט אזויפיל פון די היסטאריע פון שמעון בן שטח, אבער נאך אלץ, פראטאקאל איז פראטאקאל, און אז מען פירט זיך אזוי ביי יעדע תנא וועט מען זיך דא אויך אזוי פירן, איך וועל צולייגן נאך אפאר היסטארישע פאקטן איבער שמעון בן שטח, אבער כדי מען זאל נישט פארגעסן וואס אונז האבן ביז יעצט געשמועסט וועלן אונז מאכן א קיצור פון די היסטאריע וואס מען האט געלערנט ביז יעצט איבער די תנא שמעון בן שטח. שמעון בן שטח איז געווען א תלמיד פון רבי יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה איז געוועזן פון די צווייטע זוג איז ער געווען דער נשיא. שמעון בן שטח האט געהאט א שוועסטער וואס האט געהייסן שלומציון המלכה, זי איז געווען די ווייב פון ינאי המלך, ווער איז געוועזן ינאי המלך? א איד וואס האט געהייסן יוחנן כהן גדול, ער איז געוועזן סיי א כהן און סיי א מלך ממלכות בית החשמונאים, זייער אסאך זאגן אז דער יוחנן כהן גדול דער ינאי איז דער יוחנן כהן גדול וואס מען זאגט אז ער איז געווען אכציג יאר א כהן גדול ולבסוף נעשה צדוקי סוף ימיו איז ער געווארן א צדוקי, און חזל פירן אויס אויף אזא מענטש, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, א מורא'דיגע זאך. אבער מ'קען מיינען אז די ווערטער פון חזל אל תאמין בעצמך עד יום מותך מיינט א קלייניקייט, ער איז געווארן א צדוקי, איך ווייס, איין זאך האט ער געטוישט, נישט געפערליך, איך מיין, אקעגן אזא גרויסע צדיק הייסט עס אז ער איז געווארן א צדוקי? ניין ניין ניין ניין ניין ניין. אל תאמין בעצמך עד יום מותך קען גיין אזוי עקסטרים אז דער צדיק יוחנן כהן גדול וואס איז געוועזן א כהן גדול ביז די אכציג יאר, איז לבסוף נעשה צדוקי אויף אזא עקסטרעמע וועג אז ער איז געווען ינאי המלך א איד וואס האט געהארגעט רוב חכמים און שיעור נישט אונטערגעברענגט אידישקייט ביי כלל ישראל, א איד וואס די טאג פון זיין פטירה איז א יום טוב ווייל ס'האט געפעלט א האר אז דער רשע זאל אונטערברענגען כלל ישראל, סאו מ'רעדט נישט לבסוף ימיו נעשה צדוקי מיט א קלייניקייט, מען רעדט פון גאר א דראמאטישע מצב, יעצט וועמער גיין צוריק צו שמעון בן שטח. אבער פונקט ווי ינאי איז געווען א רשע, האט ער געהאט א שוואגער וואס איז געווען פונקט פארקערט. ס'שטייט אז נאכדעם וואס ינאי המלך האט אויסגעהארגעט אלע חכמים, היה עולם משתומם, ס'איז געווען אזא שטילשווייגעניש, ס'איז נישט געווען קיין תורה אויף דער וועלט. און די פאר גדולים וואס זענען יא איבערגעבליבן, ווי דער רבי פון שמעון בן שטח, יהושע בן פרחיה, וחביריו ותלמידיו, די אלע זענען אנטלאפן קיין אלכסנדריה דמצרים, און זיי האבן זיך דארט באהאלטן. און ווען ינאי המלך איז געשטארבן, האט שמעון בן שטח זיי צוריק גערופן, און ער האט צוריק געברענגט תורה ביי כלל ישראל. מורא'דיגע זאך. שמעון בן שטח גייט אריין אין היסטאריע נישט סתם אלס א תנא, אלס א נשיא, אדער אלס א גרויסער צדיק. ער גייט אריין אין די היסטאריע אלס איינער פון די גדולי ישראל וואס האבן געראטעוועט אידישקייט, זיי האבן געראטעוועט כלל ישראל, זיי האבן געראטעוועט די תורה. אלמלא שמעון בן שטח נשתכחה תורה מישראל רחמנא לצלן. סאו ממילא דארף מען אביסעלע פארשטיין פון וועמען מען רעדט דא, פון וואס פאר א גרויסע צדיק. שמעון בן שטח, לויט ווי אונז האבן געזאגט ביים לעצטן שיעור, ס'איז משמע אז פון אנפאנג איז ער געוועזן א אב בית דין, און זיין חבר יהודה בן טבאי איז געוועזן נשיא, און משום מעשה שהיה, ווי יהודה בן טבאי איז נכשל געווארן מיט הרג'נען א עיד זומם, האט יהודה בן טבאי אפגעטרויטן פון די נשיאות איבערגעגעבן פאר זיין חבר שמעון בן שטח און יהודה בן טבאי איז געווארן אב בית דין. אבער אזוי צו אזוי איז שמעון בן שטח שפעטער געווען נשיא און מ'זעהט טאקע ער ווערט אסאך דערמאנט אין חזל אלץ נשיא. ווי ס'איז משמע מדברי חזל, אזוי ווי אונז וועלן באלד זעהן, איז שמעון בן שטח געווען זייער א שטרענגע רב און א שטרענגע מנהיג ישראל, א נשיא וואס האט געפירט כלל ישראל מיט א תקיפות און נישט מורא געהאט צו טון וואס מען דארף צו טון. בעיקר האט ער געפירט א מלחמת חרמה אקעגן די צדוקים, די מלחמה האט ער אנגעהויבן ווען יד הצדוקים היתה על העליונה, ווי באקאנט איז ינאי המלך געווען א צדוקי, געווען קעניג ער איז געוועזן כהן גדול ער האט כמעט אונטערגעברענגט כלל ישראל די פרושים אלע זענען אנטלאפן און שמעון בן שטח האט דאס אזוי מין אויסגעדרייט מיט אזא סייעתא דשמיא אז אין זיינע צייטן איז דער כהן גדול געווען יהודה בן טבאי וואס ער איז געוועזן קודם נשיא נאכדעם אב בית דין אין אנדערע ווערטער די גאנצע כח פון די צדוקים איז בטל געווארן כמעט עד לעפר אין זיינע צייטן. עד כדי כך אז אין מגילת תענית ווערט אויסגערעכנט די טאג כ"ח טבת אלס א יום טוב. פארוואס? ווייל דעמאלטס האט שמעון בן שטח מנצח געווען די צדוקים. פונקטליך וואס די מעשה דארט איז געווען וועל איך נישט יעצט אריינגיין. און יעצט גייען מיר דערציילן אפאר מעשות וואס חזל דערציילן אונז אויף די תנא שמעון בן שטח וואס אונז האמיר נאכנישט דערציילט. די ערשטע זאך, אין ירושלמי מסכת בבא מציעא ווערט געברענגט אז ער האט געארבעט פאר פרנסה, חוץ וואס ער איז געווען א רב האט ער געברענגט פרנסה און ער האט געהאנדלט מיט פלאקס. אין א צווייטע פלאץ אין ירושלמי אין מסכת בבא מציעא ברענגט מען א אינטערעסאנטע מעשה, אז די תלמידים האבן געשוינט זייערע רבי אז ער ארבעט אזוי שווער, זיי האבן געוואלט ער זאל האבן מער צייט צו לערנען, זיי האבן געוואלט גרינגער מאכן דאס ארבעט, האבן זיי אים געקויפט אן אייזל פון א ישמעאלי, און ווען די אייזל איז אנגעקומען צו די תנא שמעון בן שטח האבן זיי באמערקט אז ס'הענגט אויפן אייזל א אבן טובה א דיימאנט שטיין, און די תלמידים האבן געטענה'ט צום רעבען אז מען דארף עס נישט צוריקגעבן ווייל עס איז אן אבידה פון א גוי, האט אבער שמעון בן שטח געהייסן אז מען זאל עס נאך אלץ צוריקגעבן פאר דעם גוי. די נעקסטע זאך וואס שמעון בן שטח האט זיך אפגעגעבן איז געוועזן מלחמה צו האלטן מיט די מכת מדינה וואס האט באטראפן דעמאלטס ארץ ישראל וואס האט געהייסן מכשפות, עס איז געווארן פארפלייצט פון מכשפות. און ס'שטייט דאך אין די הייליגע תורה איינער וואס מאכט כישוף דארף מען אים הרג'נען, מכשפה לא תחיה, איז שמעון בן שטח געגאנגען און ער האט אויסגעראטן די כישוף פון ארץ ישראל. אין די משנה מסכת סנהדרין דערציילט די משנה א מורא'דיגע מעשה, שמעון בן שטח איז געוואויר געווארן אז ס'איז דא א פלאץ פון אַכציק מכשפות, און ער האט באשלאסן אז מ'מוז זיי אלע הרג'נען אינעם זעלבן צייט, נישט אזוי ווי די הלכה איז, ווייל געווענטליך די הלכה איז אז מען טאר נאר הארגענען איין מענטש איין טאג, און דא רעדט מען פון אַכציק מכשפות, פארוואס ער האט באשלאסן זיי צו הארגענען אלע אויף איינמאל איז זייער פשוט, זענען מכשפות, די רגע וואס ער וועט הארגענען איינע אויף אמאל וועלן די אנדערע מאכן כישוף זיך ארויסגיין אדער נקמה צו נעמען. ממילא שמעון בן שטח איז אנגעקומען צו דעם פלאץ און ער האט זיי געזאגט, עטץ מיינטס אז ענק קענען מאכן כישוף? איך קען מאכן אסאך מער כישוף. דהיינו, ס'איז געווען אזוי ווי יעצט, ס'האט גערעגנט אינדרויסן, און ער האט זיי געזאגט, איך גיי געבן א רוף, און ס'גייט געבן א קום אריין אַכציק בחורים, אנגעטון מיט טרוקענע קליידער כאטש ס'רעגנט אינדרויסן, איר וועט זען וואס מיינט כישוף. דאס איז א קונץ, ס'קען רעגענען אינדרויסן, און מיט דעם אלעם קען איך אריינברענגען אכציג בחורים מיט טרוקענע בגדים. ער האט געהאט פארדעם צוגעגרייט אכציג תלמידים וואס האבן געהאט באהאלטן ביי זיך טרוקענע בגדים, און די סעקונדע זיי האבן געהערט די צייכן פון ר' שמעון בן שטח האבן זיי שנעל געגעבן א טו אן די בגדים, די טרוקענע בגדים, און געגעבן א קום אריין אזוי. די מכשפות זענען געווארן מורא'דיג נתפעל פון די קונץ, פון די כישוף וואס ר' שמעון בן שטח האט געמאכט. און די תלמידים האבן געארבעט זייער שנעל, און די סעקונדע וואס די מכשפות זענען געווען אזוי נספול און פראזען ווי. זענען זיי געגאנגען זיי האבן געגעבן א הייב אויף די מכשפות העכער דער ערד, פארוואס? ווייל א מכשף קען נישט מאכן קיין כישוף ווען ער זיצט נישט אויף דער ערד, און אזוי האט מען זיי געגעבן א הענג אויף אלע אכציג אויף איינמאל. און די גמרא טאקע מסכת סנהדרין זאגט אז דאס איז געווען א הוראת שעה, ווייל געווענטליך טאר מען דאס נישט טון, מען טאר נישט הרג'ענען מער ווי איין מענטש א טאג, און דא האט שמעון בן שטח געהארגעט אכציג פרויען אין איין טאג. קודם כל אזוי ווי איך האב געזאגט אנפאנג שיעור, די מעשה איז דער ערשטע מעשה וואס האט צוטון מיט די רעגן בשעת ס'רעגנט אינדרויסן. אבער די מעשה האט זיך נישט גענדיגט אזוי גוט. די קרובים פון די מכשפות האבן געשוואוירן נקמה אין שמעון בן שטח פארן הרג'נען די מכשפות. זענען זיי געגאנגען זיי האבן געדינגען פאלשע עדות זיי זאלן קומען עדות זאגן אקעגן די זון פון שמעון בן שטח אז ער האט עובר געווען א געוויסע עבירה וואס מ'איז חייב אויף דעם מיתה. און פארשטייט זיך אז שמעון בן שטח האט נישט געקענט פירן די דין תורה, און אנדערע האבן עס געפירט, און זעט אויס די וואס האבן עס געפירט זענען נישט געווען קיין גרויסע צדיקים, מען האט אויסגעפארשט די עדות, און עס האט אלעס געקלאפט, און מען האט ארויסגעגעבן א פסק דין אז מען גייט הרג'נען די זון פון שמעון בן שטח, אויפן וועג צו ווערן געהארגעט האבן די צוויי עדות מודה געווען אז זיי האבן געזאגט פאלשע עדות, אבער מיט דעם אלעם וויבאלד מען האט שוין ארויסגעגעבן די פסק האבן זיי נישט געוואלט צוריקציען, און מען האט נעבעך געהארגעט די זון פון שמעון בן שטח. מען וועט באלד צוריקקומען צו די מעשה. און יעצט וועט מען דערציילן די צווייטע רעגנדיגע מעשה, די מעשה איז באקאנטע מעשה פון חוני המעגל וואס ווערט געברענגט אין מסכת תענית, אז ס'איז געווען דעמאלטס א בצירת גשמים, ס'איז נישט אראפגעקומען קיין רעגן, און די אידן פון ירושלים זענען געגאנגען צו די צדיק חוני המעגל בעטן אז ער זאל איינרייסן. דערציילט די משנה אין מסכת תענית, אז די מענטשן זענען געקומען בעטן פון חוני המעגל אז ער זאל מתפלל זיין פאר רעגן. און ער האט אנגעהויבן צו מתפלל זיין פאר רעגן און עס איז נישט געקומען קיין רעגן, וואס האט ער געטון? האט ער געמאכט א רינגל, האט ער איינגעקריצט א רינגל ארום זיך, און ער האט געזאגט, רבונו של עולם, דיינע קינדערלעך זענען געקומען צו מיר בעטן אז איך זאל ביי דיך איינרייסן פאר רעגן, און איך שווער אין דיין הייליגן נאמען אז איך גיי נישט ארויס פון דא ווילאנג דו וועסט זיך נישט מרחם זיין אויף זיי און ס'וועט ברענגען רעגן. זאגט די משנה ווייטער, ס'האט אנגעהויבן צו טראפן, האט חוני המעגל זיך אנגערופן, לא כך שאלתי, איך האב נישט געבעטן נאר טראפעס, איך האב געבעטן גשמי בורות, שיחין ומערות, איך האב געבעטן א פעסטע רעגן. און תיכף ומיד איז אראפגעקומען א רעגן אבער א שטורם רעגן בזעף. נאכאמאל האט זיך חוני המעגל אנגערופן, לא כך שאלתי, נישט דאס האב איך געבעטן, איך האב געבעטן גשמי רצון, ברכה ונדבה, נארמאלע רעגן, ס'זאל זיין טאקע אסאך רעגן אבער נישט קיין ווילדע רעגן. זאגט די משנה ווייטער ירדו כתיקנן, די אייבערשטער האט מקבל געווען די תפילה פון חוני המעגל, און ס'איז אראפגעקומען געהעריגע רעגן. סוף פון די השתלשלות המעשה איז געוועזן אז די אידן האבן געזען אז זיי האבן גענוג וואסער, האבן זיי געבעטן פאר חוני המעגל זאל מתפלל זיין אז ס'זאל זיך אויפהערן די רעגן, ס'זאל נישט זיין קיין פארפלייצונג וכן הוה. ענדיגט צו דא די משנה. וואס שמעון בן שטח האט געטון. שמעון בן שטח איז געווען דער מנהיג ישראל, איז דאך געווען דער נשיא, שלח לו שמעון בן שטח צו חוני המעגל אזוי, האט ער געזאגט אזוי, אלמלא ווען דו וואלסט נישט געווען חוני, וואלט איך אויף דיך ארויסגערופן א נידוי, דאס מיינט א חרם, אבער וואס זאל איך טון, אז דו ביסט דיך מתחטא פאר'ן אייבערשטן און דו טוסט זיין רצון, אזוי ווי א זון וואס איז זיך מתחטא על אביו, און דער טאטע טוט אים וואס ער וויל. ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך, שמעון בן שטח האט אים געזאגט, בעצם קומט זיך דיך אז מ'זאל דיך אריינלייגן אין חרם די וועג ווי אזוי דו האסט דיך איינגעבעטן ביים אייבערשטן, מ'טאר זיך נישט אזוי איינבעטן, אבער וויבאלד דו ביסט אזוי ווי דאס קינד וואס וואטעווער ער גייט בעטן פון די טאטע מאמע גייט עס די טאטע מאמע טון מיט א שמחה, ממילא דו מעגסט ווייל דו ביסט אזא צדיק. סא דאס איז די צווייטע מעשה פון שמעון בן שטח. סא לאמיר אנהייבן די משנה, די ערשטע הלכה וואס שמעון בן שטח זאגט, הווי מרבה לחקור את העדים, די דיין זאל זען שטארק אויסצופארשן די עדות, קודם כל זאגן חזל פארוואס האט ער דאס געזאגט איז, צוליב די מעשה וואס איז געווען מיט זיין זון וואס מען האט פריער דערציילט, אז וויבאלד מען האט נישט גוט אויסגעפארשט די עדים בשעת מעשה, האבן זיי געקענט זאגן א עדות שקר און אזוי איז זיין זון געהארגעט געווארן. די הייליגע מהרל איז מפרש אזוי, די ערשטע זוג האט גערעדט פון עשה לך רב, וקנה לך חבר, מען האט גערעדט פון זיך, וויאזוי א מענטש דארף זיך אויפפירן ביי זיך אין שטוב. די נעקסטע זוג איז געקומען רעדן ווען א מענטש גייט ארויס פון שטוב, מען רעדט פון די שכנים. די דריטע זוג האט שוין גערעדט פון הלכות דיינים, דאס איז די נעקסטע סטעפ. ממילא איז סיי יהודה בן טבאי איז געווען מיט ביזי מיט הלכות פון דיינים און סיי שמעון בן שטח איז ביזי מיט הלכות פון דיינים. די מדרש שמואל זאגט דא אזוי, וואס מיינט די ווערטער הווי מרבה לחקור את העדים, וואס הייסט עס פארמערן צו אויספארשן די עדות, זאגט ער ס'מיינט צו זאגן אז דער דיין זאל נישט ארבעטן שטאט, דער דיין זאל נישט פרעגן זיינע שאלות סלאולי און געבן צייט פון איין שאלה צום צווייטן, ווייל וואס גייט געשען? טאמער איז ער א עד שקר וועט ער האבן צייט צו ענפערן טאמער דער רב פרעגט שטאטערהייט און צווייטענס טאמער דער רב וועט געבן הפסקות צווישן איין שאלה און דעם צווייטן וועט ער זיך קענען צוגרייטן וויאזוי צו זאגן ווייטער ליגן. זאגט שמעון בן שטח אז ווען א דיין פארשט אויס עדות זאל ער פרעגן שנעל הוי מרבה זאלסט זעהן צו פרעגן אסאך שאלות איינס נאכן צווייטן ממש אטאקירן די עדות ווייל מען זאגט

און צו צו ענדיגן די משנה וועלן מיר זאגן אויך די פשט וואס מפרשים זאגן אז דער דיין צו וועמען שמעון בן שטח רעדט רעדט ער נישט צום רב אדער צום דיין ער רעדט צו דיך אליינס ער זאגט דיך יעדער מענטש איז א דיין יעדער מענטש איז א שופט דעם האט מען שוין געזאגט אין די אנדערע שיעורים אויך מענטשן האלטן אין דזשאדזשן איינער דעם צווייטן סאו די אלע הלכות וואס מען זאגט אן פארן רב ווי אזוי מען זאל דזשאדזשן, און ווי שטארק מען דארף אכטונג געבן איידער מען איז דן א מענטש, סיי אין קאפ ביי זיך, איך האלט אז דער מענטש איז אזוי און אזוי, אדער נאך מער טאמער גייסטו עס זאגן פאר אנדערע מענטשן אדער דו גייסט טון א געוויסע פעולה, מאך זיכער אז דו ביסט מקיים די אלע זאכן וואס שמעון בן שטח און יהודה בן טבאי האבן אנגעווארנט די דיינים, דו ביסט אויכעט א דיין, דו ביסט אויכעט א שופט. בכל אופן דער אייבערשטער זאל העלפן אז בזכות וואס מען וועט מקבל זיין אויף זיך זיך צו לערנען די גוטע מידות זאל מען האבן אלעס גוטס, א גוטן טאג.